בעזרת השם יתברך, מסכת מגילה, דף י ג, מ'הייבן אן דף י ב עמוד ב, אכט שורות פון אונטן, די לעצטע ווארט פון די שורה, איש יהודי, זאגט די הייליגע גמרא, די גמרא איז ממשיך מיט די פסוקים פון די מגילה, שטייט אין פסוק, איש יהודי היה בשושן הבירה, וגומר, שטייט דארט ושמו מרדכי בן יאיר בן שמעי בן קיש איש ימיני, ס'הייסט ער איז געווען פון שבט בנימין, פרעגט די גמרא, מאי קאמר, אי ליחוסא קאתי, ליחסיה ואזיל עד בנימין, ס'טייטש, טאמער דער פסוק וויל אונז קומען לאזן הערן די יחוס פון מרדכי, זאל דער פסוק זאגן די גאנצע יחוס פון מרדכי ביז בנימין, און נאך מער ווי די מפרשים לייגן צו אז ס'פעלט דא ממש נעמען, בן שמעי בן קיש שמעי נישט געווען קיין זון פון קיש געווען א זון פון גרא און אזוי ווייטער, אלא מאי שנא הני וואס עפעס פונקט די נעמען האט דער פסוק אויסגערעכנט, יאיר, שמעי, קיש, איש ימיני וואס איז דאס? זאגט די גמרא, תנא, כולן על שמו נקראו, ס'טייטש די אלע נעמען וואס מ'האט דא אויסגערעכנט איז בעצם על שמו, אלעס האט א שייכות צו מרדכי אליין, וואס טייטש, בן יאיר, בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפילותו, מרדכי הצדיק האט אויפגעלאכטן די אויגן פון כלל ישראל מיט זיינע תפילות, בן שמעי, איז בן ששמע קל תפילתו, דער רבונו של עולם האט צוגעהערט זיין תפילות, בן קיש, שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו, ער האט געקלאפט אויפן שערי רחמים און מען האט געעפנט פאר אים, אלעס איז מרמז אויף מרדכי הצדיק, פרעגט איבער די גמרא, קרי ליה יהודי, אלמא מיהודה קאתי, פון איין זייט שטייט איש יהודי, איז משמע ער איז פון שבט יהודה, וקרי ליה ימיני, אלמא מבנימין קאתי, איז משמע ער איז פון שבט בנימין, איז ממה נפשך ער איז געווען פון שבט יהודה צו פון שבט בנימין, ענטפערט די גמרא, אמר רב נחמן, רב נחמן ענטפערט איין תירוץ, אז מרדכי מוכתר בנימוסו היה, ער איז געווען באקרוינט מיט נעמען, וואס טייטש מ'האט אים גערופן מיט ביידע נעמען סיי פון זיין טאטן און סיי פון זיין מאמען, ווי מ'וועט שוין זעהן, איינער איז געווען, די טאטע איז געווען פון בנימין די מאמע פון יהודה, זאגט טאקע די גמרא אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי איז דאס מסביר, אביו מבנימין, ואמו מיהודה, זיין טאטע איז געווען פון בנימין הייסט ער טאקע ימיני, אבער די מאמע איז געווען פון יהודה, פארדעם האט מען אים אויך גערופן יהודי, ער איז געווען מוכתר בנימוסו, מ'האט אים באקרוינט מיט אלע נעמען, ורבנן אמרי, א אנדערע תירוץ, אז משפחות מתגרות זו בזו, ס'טייטש די משפחה פון יהודה און די משפחה פון בנימין שבט יהודה און שבט בנימין האבן זיך ארומגעקריגט בזכות וועם איז מרדכי געבוירן געווארן, משפחת יהודה אומרת, אנא גרים, דמתיליד מרדכי, דלא קטליה דוד לשמעי בן גרא, ס'טייטש שמעי בן גרא געווען פון שבט בנימין, און ער האט מורד געווען אין דוד המלך ער האט אים געשאלטן, און דוד המלך וואלט אים געקענט הרג'נען און האט אים נישט געהרג'עט, און למעשה איז ארויס פון שמעי בן גרא א מרדכי הצדיק, און ממילא זאגט שבט יהודה אז ס'איז בזכות אונזער שבט בזכות דעם וואס דוד המלך האט נישט געהארגעט שמעי בן גרא אז מרדכי הצדיק עקזיסטירט ס'איז אין אונזער זכות, און משפחת בנימין אמרה, און די אנדערע משפחה די שבט בנימין זאגט, מינאי קאתי ווי נישט ווי ער איז פון אונזער שבט, דאס איז נאך א תירוץ פארדעם הייסט ער יהודי פארדעם הייסט ער ימיני. רבא אמר א דריטע תירוץ אז כנסת ישראל אמרה לאידך גיסא וואס טייטש כלל ישראל האט אים גערופן יהודי און ימיני אבער נישט פון א גוטע פלאץ, פון א פלאץ פון גנאי, פון א שווערע פלאץ, פארוואס? זיי האבן געזאגט אזוי, ראו מה עשה לי יהודי, ומה שילם לי ימיני, ווי מ'עט שוין מסביר זיין, מה עשה לי יהודי, ס'טייטש קוק וואס יהודה האט מיר געמאכט, דלא קטליה דוד לשמעי, דאתיליד מיניה מרדכי, דמיקני ביה המן, ס'טייטש ווייל דוד המלך פון שבט יהודה האט נישט געהארגעט שמעי בן גרא, איז מרדכי געבוירן געווארן און המן האט אים מקנא געווען און די גאנצע מעשה די גאנצע מעשה פון די מגילה אז המן האט געוואלט הרג'ענען די אידן איז נאר וועגן מרדכי ס'טייטש א שאד אז דוד המלך האט נישט געהארגעט שמעי בן גרא פאר דעם האט מען אים גערופן יהודי און די זעלבע זאך מה שילם לי ימיני דלא קטליה שאול לאגג דאתיליד מיניה המן דמצער לישראל ווייל שאול המלך האט נישט געהארגעט אגג איז ארויסגעקומען המן וואס פייניגט די אידן, דערפאר האט מען אים אויך גערופן ימיני. רבי יוחנן אמר, אן אנדערע תירוץ, אז לעולם מבנימין קאתי, אוודאי איז ער פון שבט בנימין האט נישט קיין שייכות צו יהודה, נאר ואמאי קרי ליה יהודי, פארוואס האט מען אים גערופן יהודי, על שום שכפר בעבודה זרה, ווייל ער האט כופר געווען אין עבודה זרה, ער האט זיך נישט געבוקט צו המן, המן האט זיך געמאכט א געטשקע, א גאט, ער האט זיך נישט געבוקט, און שכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, יעדער וואס איז כופר בעבודה זרה ווערט גערופן מיט דעם טיטל יהודי, כדכתיב, ווי שטייט אין פסוק ביי חנניה מישאל ועזריה, איתי גוברין יהודאין, דער פסוק זאגט דארט מ'האט געזאגט פאר נבוכדנצר אז איתי גוברין יהודאין ס'איז דא יהודים וואס ווילן זיך נישט בוקן צו דיר צו נבוכדנצר צום געטשקע, איז מיט חנניה מישאל ועזריה ווי תוס' איז מסביר אז לויט דער שיטה על כל פנים זענען זיי נישט געווען משבט יהודה, און פארוואס האט מען זיי גערופן יהודי? ווייל ווי מען זעט די בחינה הכופר בעבודה זרה ווערט א מענטש גערופן יהודי, ברענגט די גמרא אן ענדליכע זאך ווי מען געפינט אויך אזא ענין פון כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, זאגט די גמרא ר' שמעון בן פזי כי הוה פתח בדברי הימים, ווען ער האט גע'דרשנ'ט אין ספר דברי הימים אמר הכי פלעג ער זאגן אזוי, כל דבריך, אלע דיינע רייד אלע דיינע ווערטער, ס'טייטש ער רעדט צום ספר דברי הימים, ס'טייטש אלע פסוקים פון דברי הימים, אחד הם, ווי רש"י איז מסביר אז ס'דא אסאך מיני נעמען אסאך מאל אין דברי הימים, שטייט כל מיני נעמען, אבער אלע נעמען מיינען די זעלבע מענטש, ואנו יודעין לדורשן, ווי רש"י זאגט, אף על פי שסתמת אותן, אפילו ס'איז נישט פשוט פון פסוק וועם די פסוק מיינט, אנו נותנין את לבינו עד שאנו יודעין לדורשן, מוטשעט מען זיך ביז מען פארשטייט טאקע וואס די פסוק מיינט, ברענגט ר' שמעון בן פזי אזא סארט דוגמא, שטייט אין פסוק אין דברי הימים, ואשתו היהודיה און זיין פרוי די יהודית, באלד וועט מען זעהן אז דאס גייט ארויף אויף בתיה בת פרעה, די פרוי פון כלב בן יפונה, איז די בתיה איז ילדה אדער איז געבוירן ביי איר, את ירד אבי גדור, ואת חבר אבי שוכו, ואת יקותיאל אבי זנוח, באלד וועט מען זעהן אז דאס אלעס גייט ארויף אויף משה רבינו, ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד, דאס איז די קינדער פון בתיה בת פרעה, די פרוי פון מרד, מרד גייט ארויף אויף כלב בן יפונה.

וואס ער האט אנגעהויבן מיט דעם אז ס'איז דא אפאר נעמען וואס אלץ מיינט די זעלבע מענטש, איז די אלע נעמען דא אין פסוק גייט ער דרש'ן אז ס'מיינט טאקע משה רבינו, ירד, זה משה, ולמה נקרא שמו ירד, שירד להם לישראל מן בימיו, הייסט ער ירד. ווייטער גדור איז אויכעט משה, שגדר פרצותיהן של ישראל, מיט די תורה איז נגדר געווארן אלע פערצות ביי כלל ישראל, ס'טייטש אן קיין תורה טוט מען עבירות. ווייטער חבר איז אויך משה רבינו שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים, ער האט מחבר געווען אידישע קינדער צו זייער טאטע אין הימל. סוכו איז אויך משה, שנעשה להם לישראל כסוכה, ער איז געווארן פאר כלל ישראל ווי א סוכה, אזוי ווי א סוכה פאסט אויף און איז מגן אויף די וואס איז אין די סוכה, די זעלבע זאך משה רבינו האט מגן געווען אויף כלל ישראל מיט זיינע תפילות. יקותיאל גייט אויך ארויף אויף משה שקיוו ישראל לקל בימיו אז כלל ישראל האט מקווה געווען מען האט געהאפט צום רבונו של עולם אין זיינע צייטן און ווי די מהרש"א איז מסביר דאס גייט ארויף אויף די שליו אז מען האט זיך געבעטן ביים רבונו של עולם פארן שליו דאס איז קיוו ישראל לקל מען האט געהאפט אויפן רבונו של עולם ליגט אין די נאמען יקותיאל ווייטער זנוח איז אויך משה רבינו שהזניח עוונותיהן של ישראל, ער האט אוועקגעווארפן די עוונות פון כלל ישראל, ער האט גורם געווען אז זייער עוונות זאל אוועקגעווארפן ווערן מיט זיינע תפילות, איז על כל פנים אלעס איז משה רבינו. איי ווי קומט אריין די אבי, ס'טייטש מען קוקט אריין אין פסוק שטייט ילדה את ירד אבי גדור ואת חבר אבי סוכו ואת יקותיאל אבי זנוח, וואס מיינט אבי, שטייט דא דריי מאל אבי איבעריג, וואס קומט נישט אריין, מען האט גע'דרש'נט אלע נעמען אז אלץ מיינט משה רבינו, נאר וואס דען אבי אבי אבי איז אב בתורה, אב בחכמה, אב בנביאות. ווייטער אלץ גייט ארויף אויף משה רבינו. ווייטער פירט רבי שמעון בן פזי אויס, ואלה בני בתיה אשר לקח מרד, ווער דאס דער מרד וכי מרד שמו, והלא כלב שמו האט דאך געהייסן כלב בן יפונה, נאר וואס דען אמר הקדוש ברוך הוא, יבוא כלב שמרד בעצת מרגלים, וישא את בת פרעה שמרדה בגילולי בית אביה, ער האט געהייסן מרד ווייל ער האט מורד געווען בעצת מרגלים, זי האט געהייסן יהודיה ווייל זי האט מורד געווען עבודה זרה, און במילא איז דאס א פאסיגע שידוך. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, שטייט דערנאך שטייט ווייטער אין מגילה אשר הגלה מירושלים אמר רבא זאגט רבא שגלה מעצמו, ווי רש"י זאגט שטייט אשר הגלה עם הגולה שטייט נישט מן הגולה, עם הגולה איז טייטש אז אזוי ווי ירמי' איז אליין געגאנגען אין גלות מרדכי הצדיק איז אויך אליין פון זיך געגאנגען אין גלות. ווייטער שטייט אין פסוק ויהי אומן את הדסה, זאגט די גמרא קרי לה הדסה, וקרי לה אסתר, און וויאזוי הייסט זי הדסה צו אסתר? נאר וואס דען זאגט די גמרא תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, רבי מאיר אומר אסתר שמה, אז בעצם האט זי געהייסן אסתר, ולמה נקרא שמה הדסה, על שם הצדיקים שנקראו הדסים, על שם צדיקים ווערן אויך גערופן הדסים, זי איז געווען א צדיקת, האט מען איר גערופן הדסה. וכן הוא אומר, ווי זעט מען אויך אזא ענין, שטייט אין פסוק אין זכריה, והוא עומד בין ההדסים, אז די שכינה שטייט בין ההדסים, צווישן די צדיקים וואס זענען געגאנגען אין גלות צו בבל, איז זעהן מיר אז צדיקים ווערן גערופן הדסים. רבי יהודה אומר, רבי יהודה זאגט פארקערט, אז בעצם הדסה שמה, נישט געהייסן אסתר, זי האט געהייסן הדסה, ולמה נקרא שמה אסתר, על שם שהיתה מסתרת דבריה, זי האט באהאלטן אירע ווערטער שנאמר, אין אסתר מגדת את עמה ואת מולדתה, זי האט נישט געזאגט וואו זי איז געבוירן, אזוי ווי מען ווייסט די מעשה אין די מגילה, ר' נחמיה אומר, הדסה שמה, זי האט געהייסן הדסה, ולמה נקראת אסתר, שהיו אומות העולם קוראים אותה על שם אסתהר, ווייל די פעלקער האבן איר גערופן אסתהר, אסתהר איז א לשון פון לבנה, אז זי איז געווען אזוי שיין ווי א לבנה, האט מען איר גערופן אסתהר, האט מען גערופן אסתר, ווייטער בן עזאי אומר, אז אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה, אלא בינונית כהדסה, א הדסה איז אזא געוויקס וואס וואקסט בינונית נישט צו לאנג נישט צו קורץ, איז זי אויך געווען נישט צו הויך נישט צו נידריג, האט מען איר גערופן הדסה. ר' יהושע בן קרחה אמר, אסתר ירקרוקת היתה, זי איז געווען גרין טאקע ווי א הדסה, וחוט של חסד משוך עליה, איי א גרינע מענטש האט דאך נישט קיין שום חן, דא געווען א ספעציעלע ענין א חוט של חסד פונעם רבונו של עולם, דער רבונו של עולם האט גורם געווען זי זאל האבן א ספעציעלע חן. ווייטער שטייט אין פסוק אין מגילה, כי אין לה אב ואם, וואס טייטש אסתר המלכה האט נישט געהאט נישט קיין טאטע און נישט קיין מאמע, פרעגט די גמרא ובמות אביה ואמה למה לי, שטייט דאך שוין ובמות אביה ואמה, און וואס איז דער געדאפלטע לשון, ענפערט די גמרא אמר רב אחא, עיברתה מת אביה, ילדתה מתה אמה, וואס טייטש כי אין לה אב ואם מיינט זי האט נישט געהאט פאר קיין איין סקונדע נישט נישט קיין טאטע נישט קיין מאמע, ווייל ברגע וואס די מאמע איז געווארן מעוברת איז די טאטע געשטארבן, און ווי רשי, פון רשי איז משמע אז ברגע וואס די מאמע איז מעוברת, הייסט שוין דער טאטע א טאטע, אבער דער טאטע איז געשטארבן יענע רגע, איז ער קיין איין רגע נישט געווען קיין טאטע, און א מאמע הייסט א מאמע נאר נאכן געבוירן ווערן, איז דא אויך קיין איין רגע נישט געווען קיין מאמע ווייל די מאמע איז געשטארבן גראד ביים געבוירן ווערן. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט ווייטער אין פסוק, ובמות אביה ואמה, לקחה מרדכי לו לבת. תנא האט מען געלערנט אין א ברייתא בשם ר' מאיר, אל תקרי לבת אלא לבית, וואס טייטש מען דארף ליינען דא לבית, מרדכי הצדיק האט גענומען אסתר המלכה לבית פאר א שטוב פאר א פרוי, וכן הוא אומר, מען זעט אויך דער ענין, שטייט אין פסוק אין שמואל וואס נתן הנביא זאגט דארט אן פאר דוד המלך אויף דעם וואס ער האט גענומען בת שבע פון אוריה החיתי און ער גלייכט צו בת שבע צו א כבשה צו א כבש צו א שעפסעלע און אוריה החיתי צו א ארעמאן וואס האט איין שעפסעלע איז ולראש אין כל כי אם כבשה אחת קטנה אשר קנה ויחיה ותגדל עמו ועם בניו יחדיו מפתו תאכל ומכוסו תשתה ובחיקו תשכב ותהי לו כבת, אזוי פירט אויס דער פסוק אז ובחיקו אינעם שויס עט זי ליגן דעם שעפסל, ותהי לו כבת, ווי א טאכטער, איז משום דבחיקו תשכב הוות ליה כבת, וואסערע שייכות האט די צוויי זאכן, אלא נאר, אוודאי מיינט עס נישט כבת, נאר כבית, כבית ווי א פרוי דארט פאסט א לשון ובחיקו תשכב, הכא נמי, דא אויך ביי מרדכי הצדיק איז לבית, און נישט לבת נאר לבית, ער האט חתונה געהאט מיט אסתר המלכה, ווייטער שטייט אין מגילה ואת שבע הנערות וגומר אז אסתר המלכה האט געהאט זיבן מיידלעך וואס האבן איר משמש געווען, אמר רבא, האט רבא געזאגט שהיתה מונה בהן ימי שבת, ס'טייטש אסתר המלכה האט דייקא געוואלט זיבן מיידלעך זאלן איר משמש זיין יעדן טאג פון וואך א צווייטע, אזוי זאל זי קענען האלטן חשבון וועלכע טאג פון וואך איז, אזוי אז שבת איז געווען א ספעציעלע מיידל פון שבת, זי האט געוואוסט יעדע מאל די מיידל קומט אן איז שבת. ווייטער שטייט אין פסוק וישנה ואת נערותיה אז הגי איז וישנה ואת נערותיה האט עפעס געטוישט פאר איר, וואס האט ער געטוישט פאר איר אנדערש ווי אלע אנדערע מיידלעך? אמר רב שהאכילה מאכל יהודי ער האט איר געגעבן צו עסן כשר'ע עסן. איי וואס טייטש האט איר געגעבן צו עסן כשר'ע עסן און די מפרשים פרעגן שוין אז לכאורה קיינער האט דאך נישט געוואוסט אז אסתר המלכה איז געווען א איד און פלוצלינג דא געבט מען איר כשר'ס צו עסן וואס פשט פון דעם? איז אינטערסאנט איינע פון די תירוצים שטייט אין בן יהוידע פון בן איש חי שרייבט ער אז אסאך גוים האבן ליב כשר עסן ווייל זיי האלטן אז די טריפה'נע עסן איז אנגעפילט מיט מחלות און ממילא נוצט מען נאר כשר'ע פלייש און ער שרייבט דערצו אז ער האט געהערט אז די מלכה פון ענגלאנד עסט אויך נאר כשר פלייש אזוי שרייבט ער דארט אין דעם ספר על כל פנים ושמואל אמר און שמואל זאגט שהאכילה קדלי דחזירי ער האט איר געגעבן פעטע שטיקלעך חזיר פלייש און ווי רשי זאגט ומתוך אונסה לא נענשה סטייטש האט געגעסן אבער ס'איז געווען א אונס און ממילא איז זי נישט נענש געווארן, תוס' זאגט וחס ושלום היא לא הייתה אוכלת, זי האט נישט געגעסן די חזיר פלייש, על כל פנים ורבי יוחנן אמר, רבי יוחנן זאגט ער האט איר געגעבן צו עסן זרעונים, אזעלכע בונדלעך, וכן הוא אומר, אזוי ווי שטייט אויך אין פסוק לגבי דניאל, חנניה מישאל ועזריה, וואס ווען מ'האט זיי דארט געכאפט און מ'האט זיי געפיטערט נבוכדנצר האט זיי געהייסן פיטערן עסן, האט זיי געהייסן פיטערן טמא'נע עסן, די עסן פון דעם מלך, איז דער מלצר, ס'איז געווען דארט א מלצר, א סערווירער, ער האט זיי געוואלט געבן די טמא'נע מאכלים, זיי האבן נישט געוואלט, אנשטאטס דעם האבן זיי געבעטן זרעונים, אזעלכע בונדלעך, און צום סוף ווען מען האט געברענגט צום מלך, וואלט מען דאך געמיינט אז זיי זאלן זיין אויסגעמאגערט ווייל זיי האבן נישט געגעסן די נארמאלע מאכלים, האבן זיי נאך אויסגעקוקט נאך בעסער פון די אנדערע, שטייט אין פסוק ויהי המלצר נושא את פתבגם, דער מלצר האט גענומען די נארמאלע מאכלים האט ער אוועקגענומען, ונותן להם זרעונים, אנשטאטס דעם האט ער געגעבן זרעונים, און צום סוף שטייט, ומקצת ימים עשרה נאך צען טעג, נראה מראיהם טוב ובריאי בשר, מן כל הילדים האוכלים את פתבג המלך, האבן זיי אויסגעקוקט נאך בעסער פון אלע אנדערע דארט, און ממילא ווי רשי זאגט, אז זרעונים איז טובים לצדיקים, להבדילן ממאכל טמא, אז טאמער איינער איז אין אזא סארט צושטאנד, איז זרעונים זייער געזונט, ס'איז טובים לצדיקים ניצול צו ווערן פון צו דארפן עסן אנדערע מאכלים טמאים. זאגט די גמרא ווייטער שטייט ווייטער אין פסוק, ששה חדשים בשמן המור, אז מען האט דארט געווייקט די מיידלעך זעקס חדשים אין שמן המור, מאי שמן המור וואסערע מין אויל איז דאס, רב חייא בר אבא אמר, סטכת, רשי אין מנחות זאגט ס'איז שמן אפרסמון, רב הונא אמר, שמן זית שלא הביא שליש, אז מען נעמט דעם זית וואס איז נישט געוואקסן קיין דריטל, די אויל פון דעם, דאס איז דער שמן המור, זאגט די גמרא תניא, רבי יהודה אומר, שטייט אין די משנה אין מנחות, אז אנפקינון, אזא מין אויל איז פסול אין מנחות, איז רבי יהודה מסביר וואס איז דאס די אנפקינון, דאס איז טאקע שמן זית שלא הביא שליש, על כל פנים זאגט די גמרא, וואס איז דאס דער שמן המור, ולמה סכין אותו, פארוואס שמירט מען דאס אויפן גוף, שמשיר את השיער ומעדן את הבשר, ס'נעמט ארויס די האר, ס'מאכט די האר זאל ארויסגיין, און ס'איז מעדן, ס'מאכט שיין די הויט, די פלייש. ווייטער שטייט אין מגילה, בערב היא באה ובבוקר היא שבה, זאגט די גמרא אמר רבי יוחנן, מגנותו של אותו רשע, למדנו שבחו שלא היה משמש מטתו ביום, ס'טייטש פון איין זייט איז טאקע גנותו של אותו רשע אז יעדע נאכט איז געווען א צווייטע מיידל, אבער פון די צווייטע זייט איז שבחו אז נאר ביינאכט און נישט בייטאג, ער האט נישט משמש געווען בייטאג וואס דאס איז א געמיינע זאך. זאגט די גמרא ווייטער שטייט אין מגילה ותהי אסתר נושאת חן, זאגט די גמרא אמר ר' אלעזר וואס מ'האט שוין געזען, מלמד שלכל אחד ואחד נדמתה לו כאומתו, ווער ס'האט אנגעקוקט אסתר המלכה, האט זיך איינגערעדט אז זי איז פון זיין פאלק. ווייטער שטייט אין מגילה, ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו, בחודש העשירי הוא חודש טבת. און וואס איז עפעס דווקא חודש טבת וואס ווערט דערמאנט די ענין אז ס'איז געווען טבת? זאגט די גמרא, ירח שנהנה גוף מן הגוף, ס'איז א קאלטע חודש, וואס א גוף האט הנאה פון א צווייטע גוף, און ממילא ווי רש"י זאגט אז דאס איז געווען א ספעציעלע סייעתא דשמיא אז זי זאל טאקע זיין חביב על בעלה אויף אחשורוש, ער זאל איר טאקע וועלן. שטייט ווייטער אין פסוק ויאהב המלך את אסתר מכל הנשים ותשא חן וחסד לפניו מכל הבתולות. אמר רב, זאגט רב, ביקש לטעום טעם בתולה טעם, טעם בעולה טעם, וואסערע טעם אחשורוש האט געוואלט האט ער געקענט טועם זיין, און ממילא פאר דעם שטייט טאקע מכל הנשים און מכל הבתולות, ביידע בחינות. זאגט די גמרא שטייט ווייטער אין מגילה ויעש המלך משתה גדול, וואס איז פשט פון דעם, וואס איז געווען דער משתה? און שטייט ווייטער נאך אויכעט אז והנחה למדינות עשה ויתן משאת כיד המלך, וואס זענען די אלע זאכן? די גמרא מבאר, עבד משתיא אחשורוש האט געמאכט א גרויסע משתה לכבוד אסתר, כדי אסתר זאל אים זאגן פון וואו זי קומט, ולא גליא ליה, זי האט נישט מגלה געווען, ער האט געזען אז זי ברעכט זיך נישט, איז דלי כרגא, האט ער אוועקגענומען די מס וואס איז טייטש נארמאל געווען א שטייער א מס מען האט געדארפט צאלן, ער האט מבטל געווען די מס, און ער האט געזאגט פאר יעדעם אז די סיבה וואס ער איז מבטל איז פאר אסתר לכבודה, ער האט געהאלטן אפשר דאס וועט איר ברעכן, דאס שטייט אין פסוק והנחה למדינות עשה, אבער ולא גליא ליה, עס האט נישט געהאלפן, איז שדר פרדישני, ער האט געשיקט מתנות צו אלע שרים, ווי שטייט ויתן משאת כיד המלך, און ווייטער ולא גליא ליה, שטייט ווייטער אין פסוק ובהקבץ בתולות שנית, אז מען האט צוזאמגענומען נאכאמאל בתולות, וואס איז פשט? ער האט דאך שוין געענדיגט, ער האט דאך שוין געטראפן אסתר, נאר וואס דען אזל שקל עצה ממרדכי, ער איז געגאנגען פרעגן מרדכי הצדיק וואס טוט מען דא, זי ברעכט זיך נישט, אמר, האט מרדכי הצדיק אים געזאגט, אין אישה מתקנאה אלא בירך חברתה, די גרעסטע זאך וואס שטערט פאר א פרוי, איז אז דער מאן האט א צווייטע פרוי, און ממילא האט מרדכי מייעץ געווען פאר אחשורוש, מאך דיך כאילו דו זוכסט א צווייטע, אפשר וועט זי מקנא זיין און וועט זי זיך ברעכן, ואפילו הכי לא גליא ליה, פארשטייט זיך אסתר המלכה האט זיך נישט געבראכן דכתיב, אין אסתר מגדת מולדתה אז זי האט נישט פארציילט, זאגט די גמרא אמר ר' אלעזר, האט ר' אלעזר געזאגט מאי דכתיב, וואס שטייט אין פסוק אין איוב לא יגרע מצדיק עיניו, און ווי רש"י איז מסביר נותן עיניו במעשי הצדיקים אז די אייבערשטער קוקט אויף די מעשים פון צדיקים לשלם להם אף לימים רבים מידה במידה זיי צו צאלן מידה כנגד מידה אפילו יארן שפעטער, ווי דא אזא דוגמא, בשכר צניעות שהיתה בה ברחל, זכתה ויצא ממנה שאול, בשכר די צניעות פון רחל האט זי זוכה געווען ס'איז ארויסגעקומען פון איר שאול, דורות שפעטער, ובשכר צניעות שהיה בו בשאול, זכה ויצאת ממנו אסתר, איז ארויס פון אים אסתר וואס אויך זי געווען א צנועה, און די גמרא פארציילט די אלע ענינים פון צניעות דא מאי צניעות היתה בה ברחל, וואס איז געווען ביי רחל, דכתיב, שטייט אין פסוק, ויגד יעקב לרחל כי אחי אביה הוא, יעקב זאגט פאר רחל אז ער איז א ברודער פון איר טאטן, וכי אחי אביה הוא, איז ער דען געווען א ברודער פון איר טאטן, והלא בן אחות אביה הוא, יעקב איז געווען איר ערשטע שוועסטער קינד, א זון פון א שוועסטער פון איר טאטע, יעקב'ס מאמע רבקה איז געווען א שוועסטער פון לבן, אבער נישט יעקב איז געווען א ברודער פון לבן, אלא נאר, אמר לה, יעקב האט געזאגט פאר רחל, מינסבא לי, האב חתונה מיט מיר, אמרה ליה האט זי געזאגט אין, יא, מיהו אבא רמאה הוא, אבער מיין טאטע איז א פאפער, ולא יכלת ליה, וועסט זיך נישט קענען קעגן אים, אמר לה, האט יעקב אבינו געזאגט, אחיו אנא ברמאות, אויב אזוי בין איך זיין ברודער, איך בין זיין ברודער רמאות, איך קען פונקט אזוי פאפן ווי אים, אמרה ליה, האט רחל געזאגט, ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא, מעג דען א צדיק גיין מיט רמאות, מעג זיך דען אויפפירן אזוי, אמר לה, האט יעקב געזאגט אין, יא, ווי שטייט אין פסוק, עם נבר תתבר, ועם עקש תתפל, מיט א גראדע דארף מען גיין גראד אבער מיט א קרומע דארף מען גיין קרום, אמר לה, האט יעקב אבינו געזאגט ומאי רמיותא, וויאזוי קען מיך דיין טאטע אויספאפן, אמרה ליה, האט אים רחל פארציילט, אית לי אחתא דקשישא מינאי, איך האב א שוועסטער לאה וואס איז עלטער פון מיר, ולא מנסיב לי מקמה, און ער וועט מיר נישט לאזן חתונה האבן פאר איר, איז מסר לה סימנים ווי באקאנט, האט יעקב אבינו געגעבן סימנים, כי מטא ליליא, ווען ס'איז געקומען די נאכט פון די חתונה, אמרה, האט רחל געזאגט צו זיך, השתא מיכספא אחתאי, יעצט עט מיין שוועסטער זיך שעמען, און מסרתינהו ניהלה, צו מאכן זי געווען, צו מונע זיין אז לאה זאל זיך שעמען, האט זי אוועקגעגעבן די סימנים פאר לאה, והיינו דכסיב, און דאס איז וואס שטייט אין פסוק, ויהי בבוקר והנה היא לאה, אז נאר אינדערפרי איז יעקב געוואויר געווארן אז היא לאה, מכלל דעד השתא לאו לאה היא, ביז יעצט איז ער דען נישט געווען לאה, אלא מתוך סימנים שמסרה רחל ללאה, לא הוה ידע עד השתא, ווייל יעקב אבינו האט געמיינט אז זי איז רחל א גאנצע נאכט, ווייל זי האט געהאט די סימנים, אבער יעצט אינדערפרי איז ער געוואויר געווארן זי איז לאה, לפיכך, פארדעם אלץ דעם מידת צניעות, וואסערע מידת צניעות? ווי רש"י איז מסביר אז זי האט מונע געווען אז די וועלט זאל נישט וויסן אז יעקב האט געגעבן סימנים, וואס טייטש יעקב האט איר געגעבן בסוד סימנים, און ווען זי וואלט עס נישט איבערגעגעבן פאר לאה וואלט יעדער געוואוסט אז עס איז געווען סימנים און לאה האט נישט געוואוסט, כדי דאס צו מונע זיין צו האלטן די סימנים א סוד האט זי עס איבערגעגעבן פאר לאה, אזוי קיינער איז נישט געוואויר געווארן, לפיכך פאר דעם זכתה ויצא ממנה שאול, איז ארויס שאול המלך וואס ער איז אויך געווען א צנוע, ומה צניעות היתה בשאול? וואסערע ענין פון צניעות איז געווען ביי שאול? דכתיב ווי שטייט אין פסוק אז נאכדעם וואס שמואל האט געזאלבט שאול המלך האט שאול המלך געטראפן זיין פעטער און זיין פעטער האט אים געפרעגט וואו ביסטו געווען האט ער געזאגט ער איז געגאנגען זוכן חמורים די חמורים וואס האבן זיך פארלוירן ער איז געגאנגען זוכן ביי שמואל אבער ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר אמר שמואל די ענין אז מען האט אים געזאלבט צו זיין מלך דאס האט ער נישט פארציילט דאס האט ער געהאלטן בצניעות ער האט עס געהאלטן בסוד און זכה ויצאת ממנו אסתר האט ער טאקע זוכה געווען ס'איז ארויס פון אים אסתר המלכה וואס זי האט אויך געהאט די מידת הצניעות, זי האט פאר קיינעם נישט געציילט אין אסתר מגדת את מולדתה, נאר ווי ווייסט מען אז אסתר איז געווען אן אייניקל פון שאול המלך? זאגט רש"י אז דירעקט ווייסט מען טאקע נישט, אבער מען ווייסט דאך אז אסתר מלכה איז געווען א שוועסטער קינד פון מרדכי אזוי ווי שטייט אין מגילה, און מרדכי איז געווען אן אייניקל פון שאול המלך, און ממילא האמער אויך די יחוס פון אסתר מלכה אז אסתר מלכה איז אויך געווען אן אייניקל פון שאול המלך. זאגט די גמרא ווייטער ואמר ר' אלעזר, ר' אלעזר איז דא ממשיך מיט די פסוק, ס'האט פריערט אנגעהויבן, לא יגרע מצדיק עיניו, זאגט ר' אלעזר כשהקדוש ברוך הוא פוסק גדולה לאדם, אז ווען דער רבונו של עולם פארפסקנט גדולה פאר א מענטש גרויסקייט פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל הדורות, גייט עס עד סוף כל הדורות שנאמר, ווי שטייט דארט אין די המשך הפסוק פון די פסוק וואס מ'האט פריערט געזען, ויושיבם לנצח ויגבהו, אז דאס ציט זיך לנצח, ואם הגיס דעתו, אבער טאמער איינער איז זיך מתגאה האלט זיך גרויס, הקדוש ברוך הוא משפילו, איז דער רבונו של עולם אים משפיל, שנאמר, ווי שטייט אין די נעקסטע פסוק, ואם אסורים בזיקים און די פסוק זאגט דארט ווייטער ילכדון בחבלי עוני און ווי רש"י זאגט אז דאס איז אלעס איין המשך ווייל די לעצטע ווארט פון די פריערדיגע פסוק איז ויגבהו דרש'נט מען ויגבהו אויב איינער האלט זיך גרויס איז ואם אסורים בזיקים ווערט ער נענש מיט יסורים און בחבלי עוני מיט עניות. זאגט די גמרא ווייטער שטייט ווייטער אין פסוק ואת מאמר מרדכי אסתר עושה אמר רבי ירמיה שהיתה מראה דם נדה לחכמים, אז אסתר האט ווייטער געוויזן איר דם נדות פאר חכמים זאלן איר פסק'נען, פארוואס ווייל ווי מ'עט באלד זעהן אז זי האט למעשה נישט אפגעלאזט מרדכי זי איז דאך געווען מרדכי'ס פרוי, זי האט געוואוינט מיט אחשורוש באונס, אבער זי איז ווייטער געבליבן מיט מרדכי, און במילא האט זיך ווייטער נאך געפירט זי האט גענומען אלע איר מראות צו חכמים, ווייטער שטייט אין פסוק כאשר היתה באמנה אתו, אמר רבה בר לימא משמיה דרב, שהיתה עומדת מחיקו של אחשורוש, זי איז געגאנגען פון אחשורוש וטובלת און זי האט זיך גע'טובל'ט, ווי רש"י זאגט נישט זי האט זיך געדארפט טובל'ען, נאר אלס נקיות זיך אפצורייניגן איידער זי גייט זיין מיטן צדיק מיט מרדכי הצדיק, ויושבת בחיקו של מרדכי, און נאכדעם איז זי צוריק צו מרדכי. זאגט די גמרא שטייט ווייטער אין פסוק בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך, קצף בגתן ותרש, אז בגתן און תרש האבן זיך אויפגערעגט, און זיי האבן געוואלט פאר'סמ'ען אחשורוש, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, הקציף הקדוש ברוך הוא אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק, וואס טייטש מען געפינט אן ענין אז דער רבונו של עולם האט אויפגערעגט א אדון אויף זיין קנעכט כדי לעשות רצון צדיק, ווי זעהן מיר ומנו יוסף, ביי יוסף הצדיק זעהן מיר אז פרעה שטייט ויקצוף פרעה על שני סריסיו על שר המשקים ועל שר האופים, און צום סוף איז טאקע אויסגעקומען ער האט זיי אריינגעווארפן אין תפיסה ווייל ער האט זיך אזוי אויפגערעגט און זיי האבן דארט געטראפן יוסף הצדיק און דאס האט גורם געווען טאקע אז צום סוף איז יוסף הצדיק ארויס שנאמר ושם אתנו נער עברי און זיי האבן טאקע דערמאנט שפעט יוסף הצדיק פאר פרעה די זעלבע זאך זעט מען א פארקערטע ענין אז די אייבערשטער האט הקציף עבדים על אדוניהם פריערט איז הקציף אדון על עבדיו פרעה האט זיך אויפגערעגט אויף זיין סריסים דא איז פארקערט קצף בגתן ותרש אויף אחשורוש אלץ פארוואס לעשות נס לצדיק זאל ארויסקומען די נס

קען מען נישט גיין שלאפן נארמאל ווי רשי זאגט מתוך שהיתה חביבה עליו היה מרבה בתשמיש וצמא לשתות א גאנצע נאכט וויל דער אחשורוש טרינקען ער געט אונז נישט קיין מנוחה בא ונטיל ארס בספל כדי שימות לאמיר אריינלייגן סם אין זיין געטראנק אין זיין גלעזל אזוי זאל ער שטארבן והן לא היו יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה זיי האבן נישט געוויסט אז מרדכי הצדיק איז פון די סנהדרין, והיה יודע בשבעים לשון, וואס קען אלע שפראכן, וואס ער האט זיי פארשטאנען, אמר לו, האט איינער געזאגט צום צווייטן, ס'טייטש בגתן געזאגט פאר תרש צו פארקערט, והלא אין משמרתי ומשמרתך שווה, וואס טייטש איך טו איין סארט ארבעט, דו ביסט ממונה אויף א צווייטע סארט ארבעט, און וויאזוי וועלן מיר צוזאמען קענען דאס טון, אמר לו, האט איינער געזאגט פארן חבר אני אשמור משמרתי ומשמרתך, ס'טייטש איך וועל טון מיינע און דיינע ארבעט אזוי וועסטו האבן מער צייט, און צוזאמען אזוי מיר האבן די צייט דאס צו טון, אזוי וועט מען קענען דאס ערלעדיגן, והיינו דכתיב, און דאס איז טאקע וואס שטייט אין פסוק, ויבוקש הדבר וימצא, אז נאכדעם וואס מרדכי הצדיק האט פארציילט פאר אסתר און מ'האט פארציילט פאר אחשורוש, איז מען געגאנגען מ'האט בודק געווען, און מ'האט טאקע געווען אז אזוי, מ'האט געזען אז אזוי איז, ווי אזוי האט מען געזען, שלא נמצאו במשמרתן, מ'האט טאקע בודק געווען און געזען אז בגתן און תרש ארבעט נישט געהעריג, נאר איינער האט איבערגענומען דעם צווייטנס משמרת, האט מען געוואוסט טאקע אז די מעשה איז ריכטיג. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט ווייטער אין די מגילה אחר הדברים האלה, נאך די מעשה מיט בגתן ותרש, גידל המלך אחשורוש את המן בן המדתא, דעמאלטס האט ער אים גרויס געמאכט, איז אחר מאי, וואס טייטש ווי קומט דא אריין אחר הדברים האלה, נאך וואס? אמר רבא, איז רבא מסביר, אחר שברא הקדוש ברוך הוא רפואה למכה, נאך וואס דער רבונו של עולם האט באשאפן די רפואה, ער האט גורם געווען אז מרדכי הצדיק זאל אונטערהערן מיט בגתן ותרש און ראטעווען אחשורוש, נאר נאכדעם האט געקענט קומען די מכה די מכה פון המן. דאמר ריש לקיש, אזוי ווי ריש לקיש האט געזאגט אין הקדוש ברוך הוא מכה את ישראל, אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה, דער רבונו של עולם געבט נישט קיין מכה פאר ער באשאפט נישט די רפואה, שנאמר, ווי שטייט טאקע אין פסוק, כרפאי לישראל וואס דאס איז קודם די רפואה און נאר נאכדעם ונגלה עוון אפרים די ענין פון די מכה אבל אומות העולם אינו כן איז פארקערט מכה אותן ואחר כך בורא להם רפואה ווי זעהן מיר אזא ענין שנאמר ווי שטייט אין פסוק ונגף השם את מצרים נגוף קודם די מכה און נאר נאכדעם ורפוא די רפואה שטייט ווייטער אין מגילה ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו אז המן האט נישט געוואלט אליין זיך נוקם זיין אין מרדכי כי יגידו לו את עם מרדכי ויבקש המן להשמיד את כל היהודים, אמר רבא זאגט רבא בתחילה במרדכי לבדו, קודם האט המן געוואלט זיך נוקם זיין אין מרדכי אליין, ולבסוף בעם מרדכי, שפעטער האט ער געוואלט אין עם מרדכי מנו אויף וועם רעדט מען דא רבנן, די חכמים, ולבסוף בכל היהודים, האט ער זיך געוואלט נוקם זיין אין אלע אידן, שטייט ווייטער אין די מגילה, הפיל פור הוא הגורל, ער האט געמאכט א גורל און ס'איז אויסגעפאלן טאקע י ג אדר, תנא, האמיר געלערנט אין א ברייתא, כיוון שנפל פור בחודש אדר, שמח שמחה גדולה, ס'איז געפאלן אדר, האט זיך המן זייער געפרייט, אמר, ער האט געזאגט, נפל לי פור בירח שמת בו משה, די גורל איז געפאלן די חודש וואס משה רבינו איז געשטארבן, וואס דאס איז א שלעכטע מזל פאר כלל ישראל, ולא היה יודע, ער האט נישט געוואוסט אז שבשבעה באדר מת, ובשבעה באדר נולד, אז טאקע משה רבינו איז אוועק אדר, אבער איז אויך געבוירן אדר, און ווי רש י זאגט, כדאי הלידה שתכפר על המיתה, די לידה איז א ענין פון א כפרה אויפן מיתה, און ממילא פארקערט ס'איז נישט קיין שלעכטע מזל. נאר וואס, רש י מאכט די חשבון, ווי ווייסט מען טאקע אז ז' אדר איז משה רבינו אוועק, און ז' אדר איז משה רבינו געבוירן, ביידע שטייט נישט אין פסוק, נאר רש י זאגט מ'קען מאכן א חשבון, ווייל שטייט נישט ווען משה רבינו איז אוועק, אבער וואס שטייט יא, איז אז כלל ישראל האט געקלאגט אויף משה רבינו דרייסיג טאג, און שפעטער האבן זיי געהאט דריי טאג זיך צוצוגרייטן אריבערצוגיין דעם ירדן, און ווען זענען זיי אריבער דעם ירדן? י' ניסן, און ממילא י' ניסן דרײַ און דרײַסיק טאג פריערט איז ז' אדר, אזוי ווייסט מען אז משה רבינו איז אוועק ז' אדר, ווי ווייסט מען ער איז געבוירן ז' אדר? ווייל משה רבינו זאגט בן מאה ועשרים שנה אנכי היום, יענער טאג איז ער געווארן פונקט הונדערט צוואַנציק, ס'טייטש פונקט הונדערט צוואַנציק יאר פריערט איז ער געבוירן ז' אין אדר. זאגט די גמרא ווייטער, שטייט אין מגילה, ישנו עם אחד, אין די המשך הפסוקים דארט, אמר רבא, זאגט רבא ליכא דידע לישנא בישא כהמן, נישט געווען נאך אזא איינער וואס האט געקענט זאגן אזא לשון הרע אויף כלל ישראל ווי המן, אמר ליה, ער האט געזאגט פאר אחשורוש אזוי, תא ניכלינהו, לאמיר מכלה זיין אויסמעקן די אידן, אמר ליה, אחשורוש אים געזאגט מסתפינא מאלקיו דלא ליעביד בי כדעבד בקמאי, כ'האב מורא אז זייער גאט זאל זיך נישט נוקם זיין אין מיר אזוי ווי האט זיך נוקם געווען אין די פאר מיר, אמר ליה האט המן געזאגט ישנו מן המצוות זענען שלאפן געגאנגען פון די מצוות וואס טייטש זענען מער נישט מקיים די מצוות, אמר ליה האט אחשורוש געזאגט אית בהו רבנן וואס איז מיט זייער חכמים, אמר ליה האט המן געזאגט עם אחד הן ס'איז אלץ איין פאלק אזוי ווי זיי טוען נישט די מצוות די חכמים אויך נישט, שמא תאמר איי עסטו וועלן זאגן אז קרחה אני עושה במלכותך כ'הרג'ענען די אידן, עט זיין אזוי קרחות עט זיין די גאנצע שטחים ליידיג, ווייל ווי די אידן פלעגן וואוינען, מ'עט זיי אויסהרג'ען עט בלייבן ליידיג, איז אויף דעם זאגט המן ווי שטייט אין פסוק, מפוזרין, מפוזרין הם בין העמים, זיי זענען אויסגעשפרייט, ס'עט נישט זיין ליידיגע שטחים יעצט אין דיין מלוכה, שמא תאמר, איי עסט אחשורוש עסטו זאגן, אית הנאה מינייהו, אז ווי נישט ווי איז דא א תועלת, מ'האט הנאה פון די אידן, מ'זאל זיי נישט הרג'ענען, פאר דעם שטייט אין פסוק המן האט געזאגט מפורד, וואס מיינט מפורד? כפריידע זו, אזוי ווי די פריידע, א פריידע איז א קינד פון א סוס מיט א חמור וואס ווערט געבוירן, צוזאמען קומט ארויס א פריידע, שאינה עושה פיירות, א פריידע קען נישט האבן קינדער, א פריידע קומט ארויס פון א סוס און חמור אבער ווייטער ווייטער ציט עס נישט, נישט דא דורות נאך דעם, וואס טייטש ס'קומט נישט ארויס קיין פיירות, און די זעלבע זאך, כלל ישראל מאכט נישט קיין פיירות טייטש קיינער האט נישט קיין הנאה פון זיי, איי ושמא תאמר, איכא מדינתא מינייהו, אז אפשר וואוינען זיי אלע צוזאמען אין א קליינע מדינה, און ווילסט נישט גיין חרוב מאכן א גאנצע מדינה, תלמוד לומר פאר דעם שטייט אין פסוק בכל מדינות מלכותך זיי האבן אפילו נישט קיין גאנצע מדינה זיי זענען אויסגעשפרייט אין אלע מדינות זאגט המן ווייטער ודתיהם שונות מכל עם דלא אכלי מינן זיי עסן נישט אונזער מאכלים ולא נסבי מינן זיי האבן נישט חתונה מיט אונזער טעכטער ולא מנסבי לן און זיי לאזן נישט זייער טעכטער חתונה מיט אונזער זין ואת דתי המלך אינם עושים און זיי צאלן נישט קיין שטייער פארוואס דמפקי לכולא שתא ווייל א גאנץ יאר ארבעטן זיי נישט בשה"י פה"י א גאנץ יאר באנוצן זיי זיך מיט שה"י פה"י שבת היום, פסח היום, ס'איז ראשי תיבות'ן, ס'טייטש יעדן טאג האבן זיי א תירוץ פארוואס זיי קענען נישט ארבעטן אדער שבת אדער יום טוב, זיי ארבעטן נישט זיי צאלן נישט קיין שטייער, ולמלך אין שוה להניחם, ס'לוינט דיר נישט האסט קיין שום תועלת אין זיי, ס'לוינט זיך דיר נישט זיי לאזן לעבן, דאכלו ושתו ומבזו ליה למלכות, זענען מבזה די מלכות, ואפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהם, זורקו ושותהו, אז ס'פאלט אריין א פליג אין א גלעזל פון א איד אין גלעזל וויין, גיסט ער ארויס דעם פליג און ער טרינקט ווייטער דעם וויין, ואם אדוני המלך נוגע בכוסו, טאמער דו רירסט צו א כוס פון זייער וויין של אחד מהם, חובטו בקרקע ואינו שותהו גיסט ער עס אויס ער טרינקט נישט מער ווייל ס'איז יין נסך, ער האט אלץ צאמגערעדט אויף די אידן, זאגט ער ווייטער אם על המלך טוב יכתב לאבדם ועשרת אלפים כיכר כסף, זאגט די גמרא אמר ריש לקיש גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שעתיד המן לשקול שקלים על ישראל, ס'טייטש רבונו של עולם האט געוויסט אז המן גייט געבן די עשרת אלפים כיכר כסף אויסצוהרגענען די אידן, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, פארדעם אזוי ווי מ'האט פריער געזען הקדים רפואה למכה, האט ער מקדים געווען די שקלים פון כלל ישראל צו די שקלים פון המן, והיינו דתנן, און דאס טאקע האבן מיר געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט אין שקלים, באחד באדר, משמיעין על השקלים ועל הכלאים, ס'טייטש ראש חודש אדר איז בית דין רופט שוין אויס אויף די שקלים אז מען גייט צוזאם נעמען מחצית השקל, די זעלבע זאך כלאים אז ווער ווער ס'איז געוואקסן ביי אים כלאים זאל עס עוקר זיין זאל עס ארויס פליקן פון די ערד על כל פנים די שקלים וואס חזל האבן מתקן געווען באחד באדר דאס האט דער רבונו של עולם אריין געלייגט ביי זיי אין הארץ צו מתקן זיין אז טאקע די זכות זאל מגין זיין אויף זיי פון די שקלים פון המן וואס המן האט געצאלט אחשורוש אויסצומעקן כלל ישראל חס ושלום.